שלום וברכה צו על רגל אחת אויף קול מבשר. המביט לארץ ותרעד, די ערד האט אויפגעציטערט. וויאזוי געשענט א אן ערד ציטערניש? וויאזוי וואס שפילט זיך אפ? אונז זעמער דאך ווען די ערד ציטערט אויף זעמער אונז די תוצאות דערפון, כ'מיין אונז זעמער אז די ערד ציטערט און מ'זעט און מ'פילט די תוצאות וואס זענען אפטמאל ממש שרעקליך. אבער וואס שפילט זיך אפ אין די קישקעס פון די ערד ביז ס'ציטערט אויבן דארטן ווי אונז וואוין מיר, ווי אונז דריי מיר זיך, ווי אונז בוי מיר אונז טו מיר און אונז מאך מיר און אונז לעב מיר. סאו כדי עס צו פארשטיין העט זיין העט זיין פראקטיש צו כאפן א בליק אריין אין די טיפענישן, אריין קריכן אין די ערד, אין די דיקעקייט פונעם כדור הארץ, אין זיין בויך און אין זיינע קישקעס. און דאס העט אונז העלפן פארשטיין וויאזוי אן ערד ציטערניש שפילט זיך אויס. סאו די ערד באשטייט פון דריי עיקר לעיערס, דריי עיקר חלקים, אפטיילונגען, די אויבערשטע, ס'הייסט די סאמע אויסערליכע, איז די אויבערפלאך, פון די אויבערפלאך און און אביסל אריין, אביסל אראפ, כ'מיין ס'איז אביסל מער ווי אביסל, אבער מ'רעדט כפי ערך פון די דיקיקייט פון די ערד איז עס נאר אביסל, איין לעיער, און דאס איז די פלאץ ס'הייסט די קראסט אויף ענגליש, דאס איז די פלאץ ווי אונז וואוין מיר, ווי די מענטשהייט וואוינט, און די זעלבע אלע אנדערע לעבעדיגע באשעפענישן וואס קריכן אויף דער ערד, וואס קריכן אין דער ערד, אזוי אויך מיט די וואסערן, די טייכן, די בערג, די ימים, אלעס אלעס עקזיסטירט און אלעס לעבט אויף די אויבערשטע די אויסערליכע חלק פון די כדור הארץ. איז די חלק פון די כדור הארץ די קראסט איז דיק ערגעץ ווי פון דרייסיג ביז זיבעציג קילאמעטער סאו ס'איז בערך פון אכצן א האלב ביז דריי און פערציג און א האלב מייל. ביי דער ערד איז עס דיקער גייט עס טיפער ווי ביי די וואסערן, טייטש ס'מיינט נישט נאר ווייל די טיפקייט פון די וואסער פון די אושענס, פון די אקעאנען פארנעמען פלאץ, נאר אפילו פון די ערד פון די וואסער גאנץ אונטן און אראפציר, בסך הכל דאס אינאיינעם מיט די דיקיקייט מיט די טיפקייט פון די וואסערן איז נאך אלץ דינער, און דארטן די קראסט, די אויסערליכע לעיער פון די, די אויסערליכע שיכט פון דער ערד איז אונטער די וואסערן איז פון זעקס ביז צוועלף קילאמעטער טיף, דאס איז פון טרי פוינט סעווען ביז בערך זיבן און א האלב מייל דיק. אין תמצית, די אויבערשטע חלק פון די פון די ערד איז דארטן וואו אונז וואוין מיר, וואו אונז לעב מיר, אונז מיינט מען הארץ וכל אשר בה, ווען מ'רעדט אין בלשון בני אדם. אלעס וואס אונז קען מיר, אלעס וואס אונז זעהן מיר, אלעס וועגן וואס אונז ווייס מיר פון ערשט-האנטיגע עקספיריענס, און יענץ איז דיק, לאמיר גיין מיט א דורכשניט פון הונדערט קילאמעטער, בערך זעכציג מייל, אונטער דעם, די שיכט וואס איז אונטער די אויבערשטע שיכט, אונטער די קראסט, איז דא נאך א שטח, נאך א שיכט, און דאס הייסט מענטל. די מענטל, אזוי זאגט מען עס אויף ענגליש, און יענץ איז שוין דיק בערך צוויי טויזנט און נײַן הונדערט קילאמעטער, דאס קומט אויס ארום אַכצן הונדערט מייל. איז די צווייטע מער אונטערשטע שיכט, די מענטל, איז מער געדעכט און מער הארט ווי די חלק פון די וועלט פון דעם כדור הארץ, די קראסט, די אויבערשטע, ווי אונז שפאציר מיר, ווי אונז לעב מיר, ווי אונז בויען מיר אונזערע בנינים, ווי אונז פריי מיר זיך, ווי מען לאכט, ווי מען וויינט, יא, ווי די יענץ איז דיקער. די אויבערשטע ח, די אויסערליכע שיכט פון דער וועלט, וואס צו אונז זעט אויס שטארק הארט און פעסט, איז למעשה גארנישט אזוי געדעכט, ביחס צו די איין שיכט אונטער דעם, די מענטל, איז אונזער. שיכט פון די ערד, די אויסערליכע שיכט פון די ערד איז גאנץ שיטער און שוואך, ס'לאזט זיך גאנץ גוט אויפציטערן און גאנץ גוט צושאקלען. די שיכט וואס איז אונטער אונזערס, די מענטל, יענץ האט אין זיך מער הארטע און געדעכטע מאטריאלן, ס'האט אין זיך אסאך אייזן, קעלסיום, מעגניזיום, אנדערע אזעלכע עלעמענטן וואס אין די רויע פארעם דערפון איז שטארק הארט און געדעכט. אבער דאס איז נאר פאר די אויבערשטע האלפט, די אויבערשטע העלפט פון די מענטל, די אויבערשטע העלפט פון די צווייטע שיכט פונעם כדור הארץ, יענץ איז הארט. וואס אראפציער מען גייט, אלץ מער ווייך ווערט עס. ס'ווערט ווייך און עס קומט א געוויסע נקודה ווען ס'איז כמעט א פליסיגקייט. כמעט וואס ס'גיסט זיך, הגם ס'באשטייט פון, ווי געזאגט, פון מאטריאלן וואס נארמאל זענען הארט און פעסט און שטארק, אבער דארטן וואס נידריגער, וואס טיפער אריין, ווערט עס מער א פליסיגקייט, הייבט זיך עס מער אן גיסן, און די סיבה איז אז ס'איז דארטן זייער זייער הייס. אין צענטער פון דער ערד איז זייער זייער הייס, און די צווייטע לעיער, די צווייטע שיכט פונעם כדור הארץ, איז דא א היץ פון טויזנט דעגרי סעלסיוס, דאס איז אַכצן הונדערט פארענהייט, זייער הייס, ס'איז גענוג הייס אז אפילו אזעלכע שטארקע און פעסטע מאטריאלן ווי אייזן און אפילו שטיין ווערט דארט צעגאסן. דא קום מיר צו צו די דריטע חלק, די ממש די בויך, די צענטער פון פון דער ערד, פון דעם כדור הארץ, וואס איז דווקא געמאכט פון גאר שטארקע מאטריאלן, ס'איז געמאכט בעיקר פון אייזן און ניקל. אבער דארטן איז זייער הייס, דארטן הערשט א היץ פון פֿיר טויזנט דרײַ הונדערט גראד סעלסיוס, וואס קומט אויס ארום זיבן טויזנט אַכט הונדערט גראד פארענהייט, זיבן טויזנט אַכט הונדערט דעגרי. די געווענטליכע פייער, ווען א פייער פלאקערט, איז אינעם פייער אליין קומט אן די היץ לאמיר זאגן צו בערך טויזנט עלף הונדערט סעלסיוס, בערך צוויי טויזנט גראד פארענהייט, אינעם צענטער פון דער ערד איז די טעמפעראטור ווי געזאגט זיבן טויזנט אַכט הונדערט דעגרי פארענהייט, פֿיר טויזנט דרײַ הונדערט סעלסיוס. דער צענטער פון דער ערד איז טיף בערך פֿינף טויזנט צוויי הונדערט קילאמעטער, דרײַ טויזנט צוויי הונדערט דרײַסיק מייל. דאס איז די דיקעקייט פונעם צענטער. מען רעדט אזוי פונעם צענטער, די גאנץ אינעווענדיגסטע חלק, אבער ס'איז אויכעט גאנץ באלבאטיש טיף. ס'איז גאנץ באלבאטיש גרויס. יעצט די צענטער אליין, אזוי ווי די שיכט העכער דעם, די. מענטל איז אויכעט צוטיילט אין צוויי חלקים לגבי דעם אז די גאנץ אינעווענדיגסטע צענטער, ממש די תוך פון דער ערד, איז א הארטע שטיק. ארום און ארום דעם איז אבער קאכעדיג הייס. אין אינעם צענטער איז אויך קאכעדיג הייס, אבער מ'רעדט די צענטער ממש איז א הארטע שטיק, ווי א באלי, און ארום און ארום איז גיסט זיך. ס'איז דא דארטן צולאזטע שטיינער און צולאזטע אייזן און צולאזטע אנדערע שטארקע פעסטע מאטריאלן. וואס זענען דארטן א ליקוויד, ס'גיסט זיך. אקעי סאו אין תמצית מיט וואס אונז טרעפט מען זיך, זאל מיר רעדן פשוט און פשוט און קלאר, איז אז די כד די דיקיקייט פון די כדור הארץ קען צוטיילט ווערן אין דריי חלקים, ס'איז דא די אויסערליכע חלק וואס איז בערך הארט און סאליד, הגם ס'איז נישט די הארטסטע זאך, איין שיכט אונטער דעם איז הארטער און געדעכטער, אבער ס'ווערט זייער זייער הייס וואס טיפער אריין, און במילא עס קומט א געוויסע נקודה ווען ס'איז בערך צולאזט שוין, און אונטער דעם איז דא א נאך א שיכט וואס איז ממש ווי גיסט זיך ווי א וואסער מיט כוואליעס נאר שטאטס וואסער באשטייט עס פון צולאזטע שטיין, צולאזטע אייזן און אנדערע אזעלכע מאטריאלן, און ביים צענטער. איז דא א הארטע שטיק. ס' די הארטע שטיק פונעם צענטער איז אונז די ווייניגסטע נוגע. אונז איז נוגע לעניננו פון דארטן און ווייטער. פון דארטן און ווייטער ארום און ארום די הארטע צענטער פון דער ערד, די הארטע תוך אין זיין בויך, איז דא ווי געזאגט א, קען עס אנקוקן ווי א טייך, א ריזיגע אקעאן, זייער דיק און זייער גרויס, גרעסער און דיקער ווי יעדע אוישן וואס אונז קענמען נאר דא אויבן אויפן אויבערפלאך. דארט איז דא א ריזיגער א ים הגדול מיטן ה"א הידיעה פון צולאזטע שטיין און צולאזטע מעטאלן. סאו יעצט די אויבערשטע חלק, די אויבערפלאך, וואס ווי געזאגט איז אויכעט צענדליגע מייל טיף, איז נישט איין גרויסע שטיק. אזוי וויאזוי ס'ווייזט זיך אונז פאר די אויגן איז עס מער ווייניגער איין שטיק מקשה אחת, ס'איז צוטיילט נאר ווי ס'איז דא וואסער, ס'קומט אריין א וואסער א טייך אדער אן אושען איז עס אפגעטיילט, אבער אזוי פאר זיך איז די ערד איין שטיק, אבער באמת איז עס נישט אזוי. די כדור הארץ, פנים די אויבערשטע חלק דערפון, באשטייט פון שטיקלעך, פון שטיקער וואלט געווען מער מער ריכטיג צו זאגן, ס'באשטייט פון בערך צוואנציג שטיקער וואס זענען ווי יעדע וואס יעדער איינער איז לאמיר זאגן אזא בחינה ווי אן אינזל פאר זיך, זענען זייער נאנט, זענען נאנטע שכנים די אינזלען, זיי זענען אזוי ווי אוועקגעשטעלט איינער לעבן אנדערן, אבער זענען נישט ממש מחובר. זיי נישט אינגאנצן מחובר עכ"פ. איז די בערך צוואַנציק ריזיגע שטיקער די צוואַנציק ריזיגע אינזלען די צוואַנציק ריזיגע שטיקער וועלט שווימען ארום זיי שווימען אויף א טייך יא דאס ווייסט מען שוין א טייך פון צולאזטע שטיין און צולאזטע אייזן די צולאזטקייט געמישט די פליסיגקייט וואס קאכט טיף טיף טיף אונטער דער ערד ווי די היץ דערגרייכט עפעס אפנארמאלע הויכע טעמפרעטורן איז דא אזוי ארום צוואַנציק שטיקער פון וועלט וואס שווימען אויף דעם ארום, איז די שטיקער וויאזוי זיי הייסן אויף ענגליש די טעקטאניק פלעיטס זענען בערך פון הונדערט ביז צוויי הונדערט קילאמעטער טיף, סאו עס קומט אויס פון צוויי און זעכציק ביז הונדערט פֿיר און צוואַנציק מייל. ביי די אושענס ווייטער אזוי ווי פריער ביי די וואסערן זענען זיי מער דינער, דינער מיינט בערך הונדערט קילאמעטער דיק אדער צוויי און זעכציק מייל, און ביי דער ערד איז עס ארום צוויי הונדערט קילאמעטער אדער הונדערט פֿיר און צוואַנציק מייל טיף, און אבער ביי אזא טיפקייט פון הונדערט ביז צוויי הונדערט קילאמעטער זענען זיי צוטיילט, זיי זענען צוטיילט אלס עקסטערע שטיקער וואס שווימען ארום, דאס פילט מען פארשטייט זיך גארנישט, אבער סיי ווייל אונז זעמער צוגעוואוינט און סיי ווייל ס'רירט זיך כמעט נישט. די שטיקער, די טעקטאניק פלעיטס, רוקן זיך מיט א שנעלקייט פון מאקסימום פיר אינטשעס וואס איז בערך צען צענטימעטער א יאר, יא א קאר פארט וואס? זעכציג מייל א שעה? אכציג? ניינציג קילאמעטער פער שעה? די טעקטאניק פלעיטס רוקן זיך ביי א שנעלקייט פון פיר אינטשעס א יאר, דאס הייסט מ'קען זאגן ממש אז זיי רירן זיך נישט פון פלאץ, און ווען א מענטש אדער סיי וואס אנדערש דא אויבן אויף די אויבערפלאך זאל זיך רוקן מיט אזא מין שנעלקייט מיט אזא שטייטקייט וואלט יעדער געזאגט ער זיצט אויף איין פלאץ. אבער למעשה דארטן מאכט עס אויס, מען קענט דארטן אויך זאגן אז ס'רוקט זיך נישט, ס'שטייט אויף איין פלאץ, אבער די פיצעלע כמעט נישט באוועגונג מאכט אבער זייער אסאך אויס. ס'איז דא געוויסע זאכן פארוואס דאס שפילט א גרויסע ראלע, און איינע פון די איז ערדציטערנישן. סאו די שטיקער, די פלאטעס, איז דא פון זיי איז דא ווי געזאגט בערך צוואַנציק, און פון די צוואַנציק איז דא זיבן גאר גרויסע, די זיבן גרויסע, אזוי ווערן זיי אנגערופן, די גרעסטע פון זיי הייסט די פאסיפיק מעידזשער פלעיט. דאס געפינט זיך, ווי דער נאמען זאגט עס, אונטער די פאסיפיק אושען, דעם פאציפישן אקעאן. ס'איז גרויס א קארגע הונדערט דרײַ מיליאן סקווער קילאמעטער, דאס איז א קארגע פֿערציק מיליאן סקווער מייל, איז דאס ציט זיך פון די מערב ברעג פון די פאראייניגטע שטאטן, ס'איז די. די וועסט קאוסט, קאליפארניע לויפט פון אונטן ביז וואשינגטאן סטעיט אדער אלעסקע אויבן, און ס'לויפט אזוי אונטער די גאנ די פאסיפיק אושען און קומט אן ביז די מזרח ברעגן פון יאפאן און אינדאנעזיע. צווייט גרעסטע הייסט די די נארט אמעריקען מעידזשער פלעיט, דאס געפינט זיך ס'איז כולל ס'האט ס'טראגט אויף זיך צפון אמעריקע, די דעם אטלאנטישן אקעאן, די אטלענטיק אושען, די צפון ברעג פונעם כדור הארץ, שטיקער פון סיביר, און אויך געוויסע שטיקער פון יאפאן, גרינלאנד, קובא און די באהאמאס אינזלען. די עה צווייט גרעסטע פלאטע איז גרויס א קארגע זעקס און זיבעציק מיליאן סקווער קילאמעטער אדער א קארגע דרײַסיק מיליאן סקווער מייל. דאס זענען די צוויי גרעסטע, מען קען זיך פארשטעלן די אנדערע זענען קלענער, נאכדעם איז דא די גאר קליינע, מיין גאר קליינע מיינט אויך נישט גאר קליין, מען. דארף צוטיילן דא די גאנצע וועלט אין צוואנציג שטיקער, צוואנציג אזעלכע אינזלען קען מען משער זיין, קיין איינס איז נישט צו קליין, אבער אלעס אינאיינעם בקיצור רעדט מען פון צוואנציג, בערך צוואנציג אזעלכע פלאטעס, צוואנציג אזעלכע אינזלען וואס שוועבן אויף א ים פון צולאזטע שטיין און אייזן, און זיי רוקן זיך כסדר ארום, זיי רוקן זיך אהין און צוריק, ביי א שנעלקייט ווי געזאגט פון בערך פֿיר אינטשעס א יאר. דאס איז שוין די מאקסימום מאקסימום ספיד לימיט, פֿיר אינטשעס אדער צען צענטימעטער א יאר, רוב פון זיי רוקן זיך נאך שטאטער, אבער בכל אופן די פלאטעס, די אינזלען רירן זיך פון פלאץ, זיי שטייען נישט פארגליווערט און חלומ'ן און קלאצן, נאר זיי באוועגן זיך, זיי רוקן זיך נאנטער, זיי צעגייען זיך ווייטער, און מען רעדט אוודאי פון זייער א קליינעם שטח, זייער ווייניג פלאץ, זייער ווייניג ספעיס אין וואס די באוועגונג געשענט, אבער היות מ'רעדט פון אזעלכע מאנסטערס, פון אזעלכע ריזיגע שטיקער פון שטיין, שטיין פון שטיין און אנדערע הארטע זאכן, איז ווען די צוויי שטויסן זיך אן איינער אינעם אנדערן, דעמאלטס איז דא א שטארקע היכי תמצא אז אויבן אויפן אויבערפלאך זאל זיך אפשפילן אן ערדציטערניש. סאו נישט יעדעס מאל וואס צוויי פלאטעס, צוויי אינזלען, רירן זיך אן, ציטערט אויף די ערד אויבן. און נישט יעדע פלאץ ווי נישט יעדע פלאץ וואס איז העכער אזא גרעניץ צווישן צוויי אזעלכע אינזלען, צווישן צוויי אזעלכע פלאטעס, וועט בהכרח זיך אפשפילן אן ערדציטערניש. ס'פעלן זיך אויס דערצו נאך תנאים, נאך אומשטענדן, אבער ווען די אומשטענדן זענען דארטן, ווען די, און מ'ווייסט, כ'מיין ס'איז, די סייענטיפישע וועלט ווייסט עכ"פ אזויפיל, וואו ס'איז דא מער א העכערע טשענס, וואו ס'איז דא גרעסערע אויסזיכטן אז אן ערדציטערניש זאל זיך אפשפילן. רוב רובם פון די ערדציטערנישן וואס אונז זעהן מיר דא, ווען די אויבערפלאך ווערט אויפגעציטערט, געשעהן דורך איינע פון, ווען איינע פון די צוויי זאכן געשעהן מיט די פלאטעס, מיט די אינזלען. אדער ווען זיי קומען נאנט, צו נאנט, איינער צום אנדערן, און זיי בלייבן זיך ממשיך, און זיי בלייבן זיך ווייטער רוקן איינער קעגן אנדערן, ד'הייסט אנשטאטס דעם וואס איינער זאל זיך רוקן אהער, דער צווייטער זאל זיך לכבוד דעם רוקן אוועק, אדער זאלן זיך יא צאמקומען אויף זייער שטייט, און נאכדעם וואס זיי באגעגענען זיך זאלן זיי זיך צוריק צוגיין, צוריק צורוקן, וואס געשענט איז אז פלאטע א' און פלאטע ב' קומען זיך איינער דעם אנדערן קעגן, אדער לאמיר זאגן אז פלאטע א' רוקט זיך צו צו פלאטע ב' און יענער רוקט זיך נישט פון פלאץ, ער מאכט נישט פריי דעם וועג, ער לאזט אים קומען צו זיך און ער רירט זיך נישט פון פלאץ. און וואס ס'געשענט איז אז ס'בויט זיך אויף א געוויסע אנגסט, א טענשאן, און די פלאטעס בלייבן זיך ווייטער ריקן, אדער ביידע איינער קעגן אנדערן, אדער אפילו נאר איינער פון זיי ריקט זיך צום צווייטן און דער צווייטער ריקט זיך נישט אוועק, ריקט זיך נישט אויף צוריק, עס בויט זיך אויף א כח, און צום סוף וואס ס'געשענט איז אז בום! ס'געט א גוטן טרייסל די אנגעזאמעלטע ענערדזשי. פון די אנגעשט- פון די אנשטרענג פון די וואס די צוויי שטופן זיך איינער צום צווייטן און קיינער וויל נישט נאכגעבן, צוויי עקשנים האסטו געזען אזאנס, קיינער וויל זיך נישט רירן פון פלאץ, קיינער וויל נישט אפטרעטן דעם וועג, ס'ווערט אזא בילד אפ, ס'בויט זיך אויף דארטן אסאך כח, אסאך טענשאן, ביז ס'פלאצט, ס'פלאצט און די ס'געבט א גוטן ציטער, א גוטן שאקל אויף, און די שאקל גייט ארויף ביז אויבן, ביזן אויבערפלאך און ס'געשענט וואס ס'געשענט, דאס איז איין וועג, די אנדערע איז ווען זיי ווען איין פלאטע רייבט זיך אן אין די אנדערע, ס'הייסט לאמיר זאגן אז די אז פלאטע א' פארט צו פארט לענגאויס ער גליטשט זיך לענגאויס די שכן פלאטע וואס איז לעבן איר, אויב די ערשטע פלאטע קומט צו נאנט צו די צווייטע, צו נאנט מיינט ממש אז זיי רירן זיך אן, און ס'בלייבט אזוי זיך גליטשן און בשעת מעשה רייבט זיך עס אן אין די שכן אין די דערנעבנדיגע פלאטע, און דאס אליין קען אויך אויפטרייסלען די ערד, טרייסלט אויף די ערד ביז אויבן און ווייטער, ס'איז דא א ערדציטערניש. רוב פון די ערדציטערנישן וואס שפילן זיך אפ למשל אין קאליפארניע, קאליפארניע איז א סטעיט אין אמעריקע ביים מערב ברעג וואס האט א היסטאריע פון ערדציטערניש און יעדע שטיק צייט, יעדע תקופה, דארט איז דא א גרעסערע, א קלענערע, א מער ערנסטערע ערדציטערניש, די ערדציטערנישן וואס שפילן זיך דארטן אפ, רוב פון זיי קומען אלס תוצאה פון אזא סארט ווען די צוויי פלאטעס איינס לעבן אנדערן, די נארט אמעריקען מעידזשער פלעיט רייבט זיך אן אין די פאסיפיק מעידזשער פלעיט, אזוי ער גליטשט זיך אזוי, און בשעת מעשה רייבט ער זיך אן אין די שכן, אין די פלאטע לעבן מיר. איז דאס איז די סיבה פון די, פון רוב ערדציטערנישן אין קאליפארניע. יעצט אן ערדציטערניש קומט מיר ס'איז דא געווענטליך איז דא די צענטער די עכטע ערדציטערניש און נאכדעם איז דא ציטערנישן וואס קומען פריער און ציטערנישן וואס פאלגן נאך די פריערדיגע הייסן פארשאקס און די ציטערנישן וואס קומען נאך די ערדציטערניש הייסן עפטערשאקס. וואס ווי געזאגט וואס די סיבה זאל נאר זיין. צי ווייל די שטיינער האבן זיך אנגעשטויסן איינער אינעם אנדערן, זיי בלייבן דארטן פארביסן און עקשנות'דיג און בלייבן זיך ווייטער שטופן, אדער ס'רייבט זיך אן איינס אין די אנדערע, בכל אופן איז עס נישט איין איין נקודה, איין געשעעניש, איין ציטער און געגאנגען ווייטער, דאס איז דאך א זאך וואס גייט אן, א ערד ציטערניש אליין קען זיך ציען א מינוט, פינף מינוט, צען מינוט, אמאל לענגער, אבער נאכדעם איז דא די ציטערנישן וואס קומען פריער, ס'איז דא די צענטער, די שווערפונקט, די ווי מ'זאגט די זאך אליין, און נאכדעם דא די פריער און די שפעטער, נאר מען קען קיינמאל נישט וויסן פון פאראויס אדער בשעת מעשה וואס איז געווען די אייגענטליכע ערדציטערניש, און וואס איז נאר געווען א הקדמה צו וואס ס'קומט, אדער נאכווייען, תוצאות, זיך אייניקלעך, קינדער און אייניקלעך פון די עכטע, ווי מען זאגט, ריכטיגע ערדציטערניש. ווייל די חילוק איז, די עיקר חילוק דערפון איז נאר אז יענץ איז די זאך אליין, יענץ איז די שטערקסטע, יענץ איז די צענטער, די זאך, און די אנדערע זענען אזוי ווי שוואכער, הקדמות פאר דעם, אבער יעצט ווייסט מען נישט וואס די הקדמה איז ווילאנג מען האט נישט געזען די ספר. מען האט געזען די ספר, די הקדמה קען באשטיין, ס'קען זיין אז מען רעדט דא פון א איווענט, פון א געשעעניש, וואס באשטייט פון א קונטרס, באשטייט פון א קונטרס'ל, הייסט אז ס'איז געגעבן א קליינע ציטער, א היפשע ציטער, און נאך עפעס אזא, נאך אזא בלאסע ציטער וואס האט נאכגעפאלגט, אדער קען זיין אז מען רעדט פון א דיקן ספר, און די גאנצע הקדמה איז א קינדערס פאר זיך, סאו עס קען זיין אז קומט א עכטע, מען זאגט א פעסטע ציטער, און נאכדעם קומט די ריכטיגע ערשט. די שטארקייט פון אן ערדציטערניש, ווי שטארק עס איז געווען, ס'טייטש ווי שטארק די ערד האט זיך געשאקלט, מעסט מען אפ מיט א מיטל וואס מען רופט די ריכטער וואג, די ריכטער סקעיל. די ריכטער סקעיל מעסט די שאק וועיווס, ס'טייטש די ציטערנישן, וואס די אייגנטליכע ציטער אונטן ביי די יסוד וואו די פלאטעס האבן זיך צוזאמגעקראכט אדער אנגעריבן, די שאק כוואליעס וואס עס שיקט ארויס, עס גיבט א קראך צוזאם, און די ענערדזשי דערפון, די כח דערפון, די טרייסל דערפון, טרייסלט אויף די ערד העכער זיך און אונטער זיך. דאס איז ווי גלייך, עס איז אזוי ווי ווען מען ווארפט אריין א שטיין אינעם וואסער, איז דא די צענטער, דארטן ווערט ממש א פלאטשקע מיט א לאך אפשר פאר א רגע אינעם וואסער, און נאכדעם מאכן זיך די כוואליעס וואס לויפן ארויס ארום און ארום, וואס ווייטער אלץ שוואכער. אויף אן ענליכן אופן איז דא די אייגנטליכע ציטער, דארטן וואו די קראך איז געשען, דארטן וואו די ערשטע, די אריגינעלע, די טאטע ציטערניש האט זיך אפגעשפילט, און די ריכטער סקעיל מעסט נאכדעם די סייסמיק וועיווס הייסט עס, דאס הייסט די ציטערנישן וואס יענע ערשטע ציטערניש, די מקור, האט געברענגט. די ציטערנישן לויפן אזוי ווי כוואליעס, זיי לויפן זייער זייער שנעל, זיי לויפן צוואַנציק מאל אזוי שנעל ווי די שנעלקייט פון קול. קול לויפט מיט א שנעלקייט פון בערך טויזנט הונדערט פֿינף און צוואַנציק, עלף הונדערט פֿינף און צוואַנציק, פיס פער סעקונדע אדער דרײַ הונדערט דרײַ און פֿערציק מעטער פער סעקונדע. ס'איז זייער שנעל. ס'איז גענוג שנעל און די די כוואליעס, די שאק כוואליעס פון די מקור וואו די ערשטע ציטער איז געשען, דאס האט גורם געווען די ציטערניש וואס אונז שפיר מיר אויפן אויבערפלאך, יענץ לויפט צוואַנציק מאל אזוי שנעל, און די סייענטיפישע וועלט האט א געוויסן מכש-, געוויסע מכשירים וואס מעסטן די כוואליעס, און לויט דעם באשטימט מען ווי, לויט ווי שטארק די כוואליעס זענען געווען, לויט דעם גיבט מען א נאמען, א טיטל, ווי שטארק די ציטערניש איז געווען. די דעווייס, די מכשיר, די כלי הייסט א סיסמאגרעף, און דאס איז גענוג איידל, גענוג סאפיסטיקירט בעסער געזאגט, אז עס כאפט אויף ציטערנישן אפילו אזעלכע וואס זענען אזוי שוואך אז מענטשן פילן עס נישט, איז דאס קען אויפכאפן, דער סיסמאגראף קען אויפכאפן א ציטערניש אפילו וואס איז נאר אזוי שטארק ווי איינס, אויפן ריכטער סקעיל, אבער מענטשן וועלן נישט פילן קיין ציטערניש וואס איז ווייניגער ווי דרײַ, בדרך כלל אויב עס איז נידריגער ווי דרײַ אויפן ריכטער סקעיל וועט מען עס נישט שפירן. אן ערדציטערניש אפילו וואס איז פֿיר אויפן ריכטער סקעיל איז אויך נישט קיין ערנסטע זאך, ס'קען גע ס'קען אויפציטערן די הויז מיט אזא מין כח ווי א גרויסער טראק וואלט שנעל דורכגעפארן ממש דערנעבן, אבער ס'איז נאך אלץ גענוג שוואך אז ס'זאלן זיין מענטשן וואס זאלן עס אפילו נישט אויפכאפן. זעקס. דארטן הייבט זיך שוין אן די עקשאן. ביי אן ערדציטערניש פון זעקס אויפן ריכטער סקעיל, דעמאלטס פענסטערס ווערן שוין צובראכן, שפאלטנס, ווענט קענען זיך שפאלטן, חפצים וועלן אראפפאלן פון פון די שעלווס פון אויבן. אן ערדציטערניש פון זעקס אויפן ריכטער סקעיל איז עפעס וואס יעדער וועט מרגיש זיין, לכל הפחות מרגיש זיין, מרגיש זיין. איז זיבן אויפן ריכטער סקעיל, דאס קען שוין איינווארפן בנינים, מער שוואכערע בנינים, קען זיך מאכן שפאלטנס אין די גאסן, ביי אכט איז ווען בנינים פאלן צאם און גרויסע בריקן פאלן צאם, די, מען רעדט פון ריזיגע טיפע שפאלטנס אין דער ערד, און אן ערדציטערניש פון נײַן אויפן ריכטער סקעיל האט דעם כח, האט דאס יכולת, חרוב צו מאכן א שטאט ביזן גרונט, אזוי ווי אפווישן א שטאט פון די מאפע. למעשה די וויפיל שאדן אן ערדציטערניש זאל ברענגען ווענדט זיך אוודאי וואו ס'געשענט. טאמער געשענט עס אין א שטאט מיט א געדעכט באוואוינטע שטאט מיט הויכע בנינים, דעמאלטס וועט די שאדן זיין סאך גרעסער ווי א שטערקערע ערדציטערניש וואס געשענט אין א פלאץ וואס איז מער פוסט און די און די בנינים זענען נישט הויעך אפגערוקט איינס פון די אנדערע, און די מציאות איז טאקע אז די די מאכטפולסטע ערדציטערניש וואס איז נאר רעקארדירט געווארן אין די געשיכטע וואס האט זיך אפגעשפילט אין טשילע מיט ארום פֿינף און פֿערציק יאר צוריק, יענץ איז געווען אן ערדציטערניש וואס האט זיך געמאסט נײַן פוינט זעקס אויפן ריכטער סקעיל, נײַן פוינט זעקס האט געקאסט סאך ווייניגער קרבנות און געברענגט ווייניגער שאדן ווי שוואכערע ערדציטערנישן אין אנדערע פלעצער. יעצט די סייענטיפישע וועלט האט שוין ערפאנען וויאזוי צו מעסטן די שטארקייט פון אן ערדציטערניש לאחר המעשה אדער בשעת מעשה. זיי קענען אויכעט שאצן וואו אן ערדציטערניש וועט ווארשיינליך געשען און סטאטיסטיש קענען זיי אויכעט אויסרעכענען בערך ווען, אבער דאס איז אלעס. מען קען נישט פאראויס זאגן אזוי ווי מיטן וועטער אז מארגן אדער נעקסטע וואך אדער א חודש ארום גייט זיך אפשפילען ערדציטערניש. זיי ווייסן נאר ווי מען ווייסט וואס ס'טוט זיך אונטער דער ערד, נישט ווייל מען איז דארט געווען, און ס'איז דא פארשידענע אנדערע אופנים וויאזוי מען האט עס אויסגערעכנט. אגב, איינע פון די איינע פון די באווייזן, איינע פון די ראיות, אז טיף טיף אונטער דער ערד איז אלעס א פליסיגקייט, דארטן גיסט זיך און עס איז הייס, קומט טאקע פון די סייסמיק וועיווס, די זיי מעסטן די כוואליעס פון די וואס פון די ציטערנישן, איז לויט וויאזוי די כוואליעס קומען צוריק זעען זיי אז דאס האט מיטן זיך אנגעשטויסן, ס'איז דורכגעלאפן אויכעט א פליסיגקייט, די כוואליעס לויפן דורך ווי געזאגט די ווען די ווען א פלאץ אונטער דער ערד ציטערט אויף שיקט עס נישט ארויף די שאקס דערפון, די ציטערנישן נאר אויף ארויף, ס'פליט אין אלע ריכטונגען, איז דאס הייסט אז די ציטער כוואליעס גייען אראפ אויכעט, און נאכדעם גייען זיי קומען זיי צוריק ארויף, ארויף צום אויבערפלאך, ס'איז דא כוואליעס וואס גייען גראד ארויף, אנדערע גייען אראפ, אבער נאכדעם לויפן זיי אויף ארויף צו די אויבערפלאך, און ווען ס'קומט אן קען די קען די מכשירים וואס סייענטיסטן נוצן, זיי קענען פון דעם אפלערנען אז דאס איז אויך דורכגעגאנגען א פלאץ פון פליסיגקייט. פנים, סייענטיסטן ווייסן אז ביי די און די פלאץ דא איז דא צוויי, דאס איז די גרעניץ צווישן צוויי פלאטעס, צווישן צוויי אזעלכע ריזן אינזלען, ערד אינזלען, און זיי ווייסן אויך אז די מצב דארטן אונטן צווישן די צוויי איז אזוי אז דארטן קענען זיך אפשפילן ערדציטערנישן, נאכדעם קען קענען זיי נוצן סטאטיסטיקס אויסצורעכענען אז בערך דעמאלטס און דעמאלטס וועט ווארשיינליך אין יענע תקופה וועט ווארשיינליך זיך אפשפילן אן ערדציטערניש, און די יעצטיגע ערדציטערניש אין טערקיי איז אויכעט פאראויסגעזאגט געווארן דורך סייענטיסטן וואס האבן געזאגט אז. סטאטיסטיש גערעדט דארף דא קומען אן ערדציטערניש, מען קען נישט זאגן ווען, אבער אזוי ווי מען האלט דארטן שוין בערך אין די תקופה, איך ווייס נישט א וואך ארום, א חודש צו א יאר, אבער מען זאגט בעתיד הקרוב, אין די נאנטע צוקונפט דארף דארטן אן ערדציטערניש געשען. איז אונז דערמאן מיר אומדירעקט אן ערדציטערניש יעדן טאג ביים דאווענען, מ'רעדט פון עפעס א גרויסע ערדציטערניש וואס דארף זיך אפשפילן באחרית הימים פאר די התגלות השכינה אויף די וועלט, אונז זאג מיר ביים סוף דאווענען סוף עלינו והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההיא יהיה ה' אחד ושמו אחד, דאס איז א פסוק פון זכריה קאפיטל י ד. אינעם זעלבן קאפיטל ווערט דארטן דערמאנט די אנפאנג פון יענעם קאפיטל, אז ס'שטייט א פסוק ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיהו מלך יהודה, ובא השם אלקי כל קדושים עמך, איז זכריה הנביא דערמאנט דארטן א ערדציט, א גרויסע ערדציטערניש וואס האט זיך אפגעשפילט מיט הונדערטער יארן פריער אין די תקופה פון עוזיהו מלך יהודה, אז אזוי ווי דעמאלטס וואס יענץ האט אויפגעשאקלט, אויפגעטרייסלט, צו אלע אידן, צו די גאנצע וועלט, צו יענע גאנצע עריע, די געגנט אין און ארום ארץ ישראל, וואס עס זאל נאר זיין, האט עס אויפגעטרייסלט, און אזאנס העט זיין באחרית הימים, און ס'העט דערמאנען יענע, יענע ערדציטערניש. יענע ערדציטערניש וואס האט זיך אפגעשפילט אין די תקופה פון עזיהו, דאס אגב, ממש נישט לאנג צוריק האט מען געטראפן א שפאלט דערפון, א שפאלט פון אין די חומה, די שיריים פון די חומה וואס איז געשטאנען בתקופת בית ראשון איז האט מען געטראפן א שפאלט וואס פארשער האבן עס אונטערזוכט זיי האבן פעסטגעשטעלט אז די העכסט ווארשיינליכסטע סיבה פון אזא סארט שפאלט אין א חומה וואס קומט פון יענע תקופה איז פון א ערדציטערניש. ס'איז דא פארשידענע אופנים וויאזוי זיי האבן זיך זייערע וועגן צו רעכענען צו שאצן צו שפעקולירן איז עס א שפאלט פון א ערדציטערניש וואס האט זיך אפגעשפילט אין יענע תקופה, אין די צייטן פון עוזיהו מלך יהודה, סאו ס'איז געווען די ערשטע ווי מ'זאגט אנטאפעדיגע גריס וואס אונז האבן באקומען, א ווידערקול פון יענע צייטן וואס האט זיך באוויזן אין אונזערע צייטן. עוזיהו איז געווען א זון פון אמציה, א זון פון יהואש, א זון פון אחזיה, א זון פון יהורם, א זון פון יהושפט, א זון פון אסא, א זון פון אביה וואס איז געווען א זון פון רחבעם, א זון פון שלמה המלך און א זון פון דוד המלך. איז אין די צייטן פון עזיהו איז געווען א, איז די מצב פון אידן אין ארץ ישראל געשטאנען זייער אויף זייער א הויכן שטאפל, סיי רוחניות און סיי גשמיות. רוחניות, זאגט אויף אים די פסוק ויעש הישר בעיני ה' ככל אשר עשה אמציהו אביו אמציהו אביו, און די פסוק רעכנט אויס פארשידענע זאכן וואס איז געווען אין זיין תקופה, ובימי דרשו את ה' הצליחהו אלקים, און אויך בגשמיות רעכנט די פסוק אויס פארשידענע זאכן וואס ער האט געטון אין לאנד, ויצא שמו עד למרחוק כי הפליא להעזר עד כי חזק, קיצור ס'איז געווען ס'איז געווען גוטע צייטן. פסוק זאגט אויף אים אויך אז וכחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בהשם אלוקיו ויבוא אל היכל השם להקטיר על מזבח הקטורת, דאס הייסט אז מיין בלשון הפסוק אז ווי ער איז געווארן אזוי גרויס און אזוי שטארק און אזוי גוט אפילו איז גבה לבו ביז אז ער האט פארשטאנען אז ער איז ראוי צו גיין מקטיר זיין אריינגיין אין בית המקדש מקטיר זיין קטורת וואס איז עפעס וואס א נאר א כהן מעג טון ישראל טאר עס נישט טון עוזיהו איז געווען ראוי למלכות ער איז געווען א אייניקל פון דוד המלך. אבער ער איז נישט געווען קיין כהן, און קטורת קען נאר מקטיר זיין א כהן. קיצור שטייט אז לכבוד דעם איז ער געווארן א מצורע, עוזיהו, און אויכעט איז געווארן א גרויסע ערדציטערניש. בשעת יענע ערדציטערניש האט זיך אפגעשפילט, האט ישעי' הנביא, געווען איינער פון די נביאים וואס האבן געלעבט און געזאגט נביאות אין די תקופה פון עוזיהו, פון עוזיהוי, האט ער געזען די מרכבה, שטייט אין ישעי' קאפיטל ו' אנפאנג. ווייל בשנת מות המלך עוזיהו, עוזיהו, וואס די מות המלך עוזיהו זאגן די מפרשים מיינט ווען ער איז געווארן א מצורע, ס'מיינט נישט געשטארבן, א מצורע ווערט פאררעכנט ווי, ווערט פארגליכן צו, א טויטן, שטייט ואראה את ה' ישב על כסא רם ונישא שרפים עומדים ממעל לו וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש ה' צבקות מלא כל הארץ כבודו, ביידע געשען אין די זעלבע צייט. עוזיהו איז אריינגעגאנגען אין בית המקדש מקטיר זיין קטורת שלא כדין, און דאס בית המקדש האט אויפגעציטערט, וינועו אמות הסיפים מקול הקורא והבית ימולא עשן, שטייט אויך אין ישעיה אינעם זעלבן קאפיטל ו', און ממש אין די זעלבע צייט האט ישעיה געזען א מראה, א מראה אלוקים, די מעשה מרכבה. עס קען זיין אז אזוי איז עס דעמאלטס געווען, קען זיין אז לאמיר האפן אז ס'איז אויכעט א לימוד לדורות אז ווען ס'שפילט זיך אפ אן ערדציטערניש אז אן ערדציטערניש איז איין זייט פון די מטבע אינאיינעם מיט דעם קומט אויכעט אראפ פון די אנדערע זייט א גרויסע אור א גרויסע התגלות. און ווער ס'איז זוכה זעהט און הערט אויכעט די צווייטע זייט פון די מטבע. ברכה און הצלחה.